מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ ו עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן געלערנט אין די משנה אז איך האב איין קרבן פסח, וואס באמת איך האב א גאנצע חבורה וואס האט זיך אריינגעשריבן אויף דעם, קומען אסאך אידן און געזאגט ווייסט וואס, אונז גייען מיר עסן פון דעם קרבן פסח צוזאמען, האט די משנה מחדש געווען, כאטשיג באמת וואס אונז אלע האבן זיך אריינגעשריבן אויף איין קרבן פסח, קען מען זיך שפעטער צוטיילן בשעת ווען מען עסט. מען מוז נישט עסן די גאנצע, אלע צוזאמען איז עסן קרבן פסח, נאר וואס כ'קען מאכן צוויי חבורות, איינער עסט דא, איינער עסט דא, זיי מוזן נישט עסן דעם קרבן פסח צוזאמען, דאס הייסט כ'קען נעמען איין קרבן, עס צוטיילן, א חלק עסט אויף איין זייט, אנדערע עסט ערגעץ אנדערש, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא די לעצטע זעקס שורות דף פ ו עמוד א. אויף דעם פרעגט די גמרא, מני מתניתין, ווער איז דער תנא פון אונזער משנה וואס האט געהאלטן כ'קען נעמען איין קרבן עס צוטיילן אויף צוויי חבורות, מני מתניתין, ווער איז דאס? אויף דעם זאגט די גמרא רבי יהודה, דאס איז שיטת רבי יהודה, דתניא אונז האבן געלערנט, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, די תורה זאגט אונז ווען ס'קומט צו גיין שפריצן פון קרבן פסח וואס געווען אין פסח מצרים שטייט דארטן אזוי ולקחו מן הדם דארף נעמען פונעם בלוט ונתנו על שתי מזוזות ועל המשקוף ווי דארף איך עס לייגן על הבתים אשר יאכלו אותו בהם איז לאמיר אביסל אנקוקן דעם טייטש פון די ווערטער בתים איז די הייזער לשון רבים יאכלו איז עסן אבער לשון רבים אותו איז לשון יחיד טייטשט רבי יהודה אזוי, איך נעם דעם פסוק און איך זאג אזוי, ווי זאלסטו גיין שפריצן בלוט? על הבתים אויף די הייזער, די פארשידענע הייזער, לשון רבים, אשר יאכלו, וואס די חבורות עסן, אותו אים דעם קרבן פסח, בהם. זע איך פון דא, אז איך האב אותו, איך האב איין קרבן פסח, און ווי קען איך עס עסן? אין בתים, פארשידענע פלעצער, איך מוז נישט עסן נאר אויף איין פלאץ. פון דעם זאגט רבי יהודה, מלמד, שהפסח נאכל בשתי חבורות, לערן איך פון דעם אז איין קרבן פסח קען איך עסן אויף צוויי חבורות, איז מוזן זיי נישט זיצן אלעס אויף איין פלאץ, יעדער קען זיך זיצן אין זיין פלאץ צו אין זיין הויז און עסן איין קרבן פסח, ווייל די תורה זאגט אונז על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. אה יכול יהא אוכל אוכל בשתי מקומות, אפשר קען איך עס נעמען נאך א סטעפ פערדער, און זאגן ווייסט וואס, די חבורה, אדער איך מענטש וואס איך עס מיין קרבן פסח, איך קען עס אויך עסן אויף צוויי פלעצער, איך קען אנהייבן עסן מיין קרבן פסח אין איין הויז, שפעטער גיי איך ריבער צו א צווייטע צימער, אפשר מעג איך דאס אויך טון? אויף דעם זאגט ער ניין, תלמוד לומר בבית אחד יאכל, ווי די תורה זאגט אונז בבית אחד אין איין הויז יאכל, דו מענטש ווען דו עסט דיין קרבן פסח זאלסטו וויסן בבית אחד, דאס הייסט איך קען נעמען איין קרבן און צוטיילן דעם קרבן און שפעטער האב איך איין חבורה עסט דא און איין חבורה עסט דא, אבער די מינוט וואס איך האב מיך מיין פלאץ בבית אחד יאכל, דו מענטש וואס דו עסט, קענסטו נישט שפעטער אריבערגיין פון איין הויז אריבער צום צווייטן. פאר דו האסט געגעסן דיין קרבן פסח, קען איך מחליט זיין, אקעי, איך נעם מיין קרבן פסח, האלב גיין עסן אין איין פלאץ, האלב גיין עסן אין א צווייטע פלאץ, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, ווייל די תורה זאגט אונז על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. אבער שפעטער ווען איך גיי עסן און זאגן אינמיטן, אקעי ווייסט וואס, איך וועל יעצט אריבערגיין צו א צווייטן פלאץ, דאס גייט שוין נישט. פארוואס ווייל די תורה זאגט אונז בבית אחד יאכל איז מכאן אמרו פון דא זאג איך השמש שאכל כזית בצד התנור עס איז געווען א שמש וואס ער האט דארט באדינט די חבורות וואס ער האט זיך נישט געכאפט און ער עסט דארטן ביים אויוון נישט ביים אויוון יא ביים אויוון דאס הייסט דארט האט מען געבראטן דעם קרבן פסח שטייט ער דארטן און נעמט ארויס א כזית פון דעם קרבן פסח איז באמת יעצט האט ער מחליט געווען מיין פלאץ צו עסן קרבן פסח איז דא לעבן אין אויוון קען ער נישט גיין יעצט אויף א צווייטן פלאץ און גיין עסן ווייל ער טוישט זיין פלאץ. אויף דעם שטייט אז אי פיקח הוא, אויב ער איז יעצט א פיקח און ער כאפט זיך אוי כ'האב דאך געטון א נארישקייט, כ'האב יעצט געגעסן א כזית, יעצט בין איך סטאק אויף דעם פלאץ, אלע די גאנצע חבורות עסן אויף אנדערע פלעצער און דא שטיי איך אליינס, איז וואס טוט ער? ממלא כריסו ממנו, די ערשטע זאך וואס ער קען טון, האט ער שכל, עסט ער פון דעם, ווייל למעשה ער קען דאך גארנישט מער יעצט עסן, ער האט געגעסן זיין קרבן פסח, נאכן קרבן פסח קען ער דאך שוין גארנישט עסן. איז ממלא כריסו מהן, ער פירט זיך אויף, ער פילט אויף זיין מאגן, ער עסט דא קרבן פסח, דאס איז זיין פארשען, דאס איז זיין פארציע אויף היינט נאכט, דאס איז זיין נאכט מאל. ואם רצו אבער אויב זיי ווילן בני החבורה לעשות עמו טובה, אז זיי ווילן און זיי ווילן אים נישט לאזן אליינס דארטן, ווייל ער קען דאך נישט גיין ווייטער עסן אויף א צווייטן פלאץ, ער מוז בלייבן לעבן די אויוון, באין ויושבין בצידו, קענען זיי זיצן לעבן אים און זאגן ווייסט וואס, אנשטאט מען זאל זיצן דארטן כ'ווייס ווי, אינעווייניג אין עפעס א צימער, עמיר קומען זיצן דא לעבן דיך ביי די אויוון, ווייל דו קענסט נישט ווייטער אוועק גיין פון דא. דברי רבי יהודה, דאס איז געווען שיטת רבי יהודה. אונז האבן דא זייער קלאר שיטת רבי יהודה. רבי יהודה זאגט אזוי, נעמען איין קרבן, קען איך מחליט זיין איך נעם איין קרבן איך צוטייל עס אויף צוויי חבורות, און זיי מוזן נישט זיצן צוזאמען יעדער קען זיצן אויף זיין פלאץ ווי ער וויל. אבער די מינוט וואס איך בין א חבורה, קען איין חבורה נישט גיין עסן אויף צוויי פארשידענע פלעצער, דארט דו האסט מחליט געווען דו גייסט עסן אויף דעם פלאץ, דא האסטו אנגעהויבן צו עסן, איז דא דארפסטו גיין עסן דיין קרבן פסח. ר' שמעון אומר ר' שמעון קריגט זיך און ער זאגט אזוי, די תורה זאגט אונז על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, טייטשט ער די ווערטער אביסל אנדערש און ער זאגט אזוי, מלמד שהוא אוכל אוכל בשני מקומות, אז דער עסער, ער קען עסן בשני מקומות, און ער טייטשט אזוי, וויאזוי דארף איך גיין שפריצן דעם בלוט, על הבתים אויף די הייזער, לשון רבים, פארשידענע הייזער, אשר יאכלו, וואס יעדער מענטש וואס איז א עסער פון קרבן פסח קען עסן, אותו דארטן. דעם קרבן פסח בהם אין די הייזער. זאגט ער, זעסטו דאך קלאר, די תורה זאגט מיר אשר יאכלו באציט זיך אויפן יעדן מענטש פאר זיך אליינס, איך בין א מענטש וואס עסט קרבן פסח פון א גרויסע גרופע, ס'דאך דא גאנץ כלל ישראל וואס עסט קרבן פסח, איז דער יחיד פון א חבורה, ער קען גיין עסן על הבתים, פארשידענע הייזער. דאס הייסט, זאגט רבי שמעון, איך האלט נישט אזוי ווי רבי יהודה וואס ער האט פריער געזאגט אז א מענטש קען נאר עסן קרבן פסח אויף איין פלאץ, ניין, דו קענסט גיין, קענסט אנהייבן דיין קרבן פסח עסן אין איין הויז, קענסט שפעטער אריבערגיין צו א צווייטן פלאץ, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. וויבאלד די תורה זאגט אונז על הבתים אשר יאכלו, יאכלו באציט זיך יעצט אויף יעדן יחיד, נישט אויפן גאנצע חבורה נאר אויפן יעדן יחיד, איז זאג איך אז וואס, על הבתים אויף די הייזער דארפסטו שפריצן בלוט, וואס, אשר יאכלו, וואס די מענטשן וואס עסן, פון יעדע חבורה יעדע מענטש וואס ער קען ארום גיין עסן, אותו דעם איינעם קרבן פסח, בהם, זעה איך פון דא, אז א פריוואטע מענטש קען אויכעט ארום גיין, און ער קען אנהייבן עסן קרבן פסח אויף איין זייט, שפעטער אריבער גיין אויף א צווייטן פלאץ. יעצט יכול וואלט איך קען מיינען אבער אויכעט יהא נאכל בשתי חבורות, אקעי אויב אזוי קען איך טון אפשר אויך אזא סארט זאך, פשט עס איז נאכל בשתי חבורות, איך קען נעמען איין קרבן פסח און איך קען עס צוטיילן אויף צוויי חבורות, איך נעם איין קרבן און איך זאג איין חבורה גייט אין איין הויז, אנדערע חבורה גייט אין א צווייטע הויז, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. תלמוד לומר, אויף דעם זאגט רבי שמעון ניין, די תורה זאגט אונז בבית אחד יאכל, די תורה זאגט אונז אין איין הויז זאלסטו וויסן מוזסט עס עסן, וויבאלד די תורה זאגט אונז בבית אחד יאכל, דעם קרבן מוז ווערן געגעסן אין איין הויז, אויף דעם זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן אזוי, ווען די חבורה הייבסט אן, מוזטו ברענגען די גאנצע חבורה צוזאמען, יעדער וואס האט זיך איינגעשריבן אויף דעם קרבן פסח מוז עסן פון דעם קרבן פסח ווי בבית אחד יאכל, אין איין הויז מוז ווערן געגעסן וועם דער קרבן פסח. יעצט אויב מ'האט דאס אנגעהויבן צו עסן, יעצט פאר די מענטש וואס וויל אוועק גיין קען זאגן אקעי נישט קיין שום פראבלעם, ווילסט גיין צו א צווייטע פלאץ, געזונטערהייט גייסטו גיין צו א צווייטן פלאץ, אבער די גאנצע חבורה זאל זיך צוטיילן איינער גיין דא איינער גיין דא דאס גייט נישט. איין מענטש, על הבתים אשר יאכלו, דער איינער פון די חבורה, ער וויל אוועקגיין צו א צווייטע פלאץ, דאס קענסטו מאכן. אבער די גאנצע חבורה זאל זיך צוטיילן, כ'זאל נעמען איין קרבן, צוטיילן צו צוויי, דאס זאגט ר' שמעון דאס גייט נישט. האט מען דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט ר' שמעון. ערשטנס קען איך נעמען א קרבן און צוטיילן דעם קרבן אויף צוויי, און זאגן א חלק פון די קרבן וועל איך עסן אין איין חבורה, די אנדערע חלק פון די קרבן וועל איך עסן מיט א צווייטע חבורה, רבי יהודה זאגט יא, נישט קיין שום פראבלעם, רבי שמעון זאגט ניין, וואס עפעס, דו קענסט דאס נישט טון. און פארקערט אויך, מעג איין פריוואטע מענטש אנהייבן אויף איין פלאץ און שפעטער ענדיגן אויף א צווייטע פלאץ? רבי יהודה זאגט ניין, חס ושלום. מה שאין כן רבי שמעון זאגט יא, נישט קיין שום פראבלעם. אויף דעם פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, ביידע נוצן די זעלבע פסוקים, ביידע האבן באמת די לימוד כמעט די זעלבע זאך, איז במאי קמיפלגי, וואס איז די מקור פון זייער מחלוקת? אויף וואס קריגן זיי זיך? וויאזוי איז יעדער מסביר זיין מחלוקת? זאגט די גמרא רבי יהודה סבר יש אם למסורת ורבי שמעון סבר יש אם למקרא, ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, די חילוק צווישן זיי איז וויאזוי האט מען אפגעלערנט דעם פסוק בבית אחד יאכל, באמת אין די תורה שטייט בבית אחד יאכל. איז די שאלה איז אבער אין די תורה שטייט נישט קיין פינטלעך, ס'שטייט פשוט יוד אלף כף למד, איז טענה'ט ר' יהודה וואלט געשטאנען יוד יוד אלף כף למד וואלט איך פארשטאנען די תורה וויל מיר זאגן דעם ווארט יאכל, וואס מיינט יאכל? ס'זאל געגעסן ווערן, דעם קרבן פארשטייט זיך, אבער זאגט ר' יהודה דאס איז נישט די, אזוי שטייט נישט אין די תורה, שטייט נישט יוד יוד יאכל, ס'שטייט יוד אלף כף למד. וויאזוי ליין איך עס? איך גיי אייביג דעם פשט פון דעם ווארט מיינט די וועג וואס איך קוק עס אן וויאזוי איך ליין עס. איי באמת די פינטלעך זענען אנדערש דאס מאכט נישט אויס, ווייל די תורה איז געגעבן געווארן אן א פינטלעך, איז איך קוק עס אן פון אויבן אויף. זאגט ער יש אם למסורת. פארדעם זאג איך איך ליין דעם ווארט יאכל. יאכל מיט א חולם מיט א פתח. יאכל אזוי לערן איך דעם ווארט. וואס מיינט יאכל? דא רעדט זיך אוודאי דער מענטש בבית אחד יאכל, דער מענטש מוז עסן בבית אחד. פאר דעם זאגט רבי יהודה, קענסט נישט גיין דו מענטש אנהייבן דיין קרבן אויף איין פלאץ און אריבער גיין צו א צווייטן פלאץ. מה שאין כן רבי שמעון האט געזאגט ניין וואס עפעס, יש אם למקרא, די פינטלעך וואס איך זעה דא, דער וועג ווי איך ליין עס, דאס איז דער ריכטיגער וועג צו דרש'נען דעם פסוק. ליינען ליין איך עס יאכל, וואס מיינט יאכל? ס'באציט זיך אויפן קרבן, ס'מוז געגעסן ווערן. ווער מוז געגעסן ווערן? דעם קרבן פארשטייט זיך. איז פארשטיי איך בבית אחד יאכל דער קרבן מוז געווערן געגעסן אין איין הויז. איי וועסט מיר זאגן אלעס מוז בלייבן אין איין הויז? זאגט רבי שמעון ניין, ווייסט וואס, א פריוואטע מענטש וויל אריבערגיין פון איין פלאץ צום צווייטן קען ער טאקע אריבערגיין. אבער אויף דעם זאגט די גמרא וואס די מחלוקת די מקור פון זיי איז, ווי אזוי טייטש איך די ווערטער בבית אחד יאכל? מאך איך עס טאקע אזוי ווי ס'שטייט, אזוי ווי אונז לייענען פשוט דעם פסוק יאכל, אזוי זאגט רבי שמעון, איז פשט אז דא גייט עס אויפן קרבן אליינס, אדער זאג איך ניין יאכל, און דאס באציט זיך אויפן מענטש, און דאס איז געווען די מקור פון די מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון. איז די גמרא גייט יעצט ברענגען חילוקים, ווי כאפט זיך א חילוק צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון, איז זאגט די גמרא אזוי, היו יושבים, טאמער זענען זיי אלע געזעסן צוזאמען, ונפרסה מחיצה ביניהם, יעצט האט מען אויפגעהאנגען א מחיצה צווישן זיי, עס איז געווען צוויי חבורות, מען האט געהאט איין קרבן פסח, דאס הייסט מען האט זיך אלע איינגעשריבן אויף איין קרבן פסח, מען איז געזעסן אין איין גרויסע צימער, יעצט וואס איז געשען איז מען האט געמאכט א מחיצה צווישן זיי צוויי, יעצט באמת האט מען דא געמאכט פון איין גרויסע חבורה האט מען געמאכט צו צוויי חבורות. איז יעצט די שאלה איז אזוי, וואס איז יעצט געווארן די הלכה? אויף איינמאל זעמער דא יעצט געווארן צוויי חבורות, ביז יעצט זעמער געזעסן אלע איין גרויסע זאל, מען האט געגעסן, מען האט פארברענגט, מען האט געגעסן קרבן פסח, געוואלדיג. יעצט מ'האט אויפגעהאנגען א א מחיצה אינמיטן, אויף איינמאל זעמער דא געווארן צוויי חבורות וואס האבן איין קרבן פסח צוזאמען, איז די שאלה איז יעצט קען מען ווייטער עסן קרבן פסח? אדער זאג איך ניין איין מינוט, יעצט איז געווארן א פראבלעם. זאגט די גמרא פשוט. לדברי האומר פסח נאכל בשתי חבורות, לפי רבי יהודה וואס ער האט געהאלטן, כ'קען נעמען איין קרבן פסח, עס צוטיילן אויף צוויי חבורות, אויב אזוי אוכלין אוואדי קען מען ווייטער עסן דא, אין הכי נמי זענען געווארן צו צוויי חבורות, אבער עס צושטערט מיר נישט, סאו כ'האב נישט קיין פראבלעם אז איך נעם איין קרבן און כ'צוטייל עס פאר צוויי גרופעס, אויב אזוי איז נישט קיין פראבלעם קען מען ווייטער עסן. מה שאין כן לדברי האומר אין הפסח נאכל בשתי חבורות, לפי ר' שמעון וואס ער האט דאך געהאלטן ניין איך קען נישט צוטיילן א קרבן פסח אויף צוויי חבורות, איך מוז האבן איין קרבן פסח און יעדער וואס איז איינגעשריבן אויף דעם מוז קומען אויפן זעלבן פלאץ עסן צוזאמען ווייל אונז מוזן זיין איין גרויסע חבורה, אויב אזוי אין אוכלין קען מען נישט ווייטער עסן. זאגט די גמרא נאך א חילוק, היו יושבים ונסתלקה מחיצה ביניהם, ענליכע פאל, ס'איז געווען א מחיצה, נאר ס'איז אראפגעפאלן די מחיצה, איז יעצט קומט דאך אויס אז מען האט דא געמאכט א נייע פלאץ יעצט, וואס הייסט, ביז יעצט, אין די פריערדיגע פאל ווען מען האט אויפגעהאנגען א מחיצה, טענה'ט רש"י, קיין נייע פלאץ האב איך נישט געמאכט דא, פארוואס? ווייל יעדער איינער זעט ווייטער זיינע ווענט, ס'איז נישט געווארן גרעסער די צימער, וואס ער די אוויר וואס ער האט געזען ביז יעצט, האט ער ווייטער געזען, נאר וואס גראדע יעצט האט ער א קורטען האט א מחיצה פון אונטער זיך, מאכט עס אפשר קלענער, אבער ס'איז נישט געווארן קיין נייע צימער. יעצט אין דעם פאל איז פארקערט, היו יושבים ונסתלקה מחיצה ביניהם, יעצט איז געזעסן איין גרויסע צימער, אבער ס'איז געווען א מחיצה, דאס הייסט מיין ווענט איז געווען באמת לאמיר זאגן נאר האלב פון די זאל, יעצט ווען די מחיצה איז אפגעפאלן, קומט דאך אויס אז יעצט האב איך דא א נייע פלאץ, איך זיץ נישט מער אין די פריערדיגע פלאץ וואס איך בין געזעסן, מיין פריערדיגע פלאץ איז נאר געווען א חלק פון דעם זאל, יעצט האב איך די גאנצע זאל פאר מיך, באמת מיין גאנצע פלאץ איז געווארן אסאך גרעסער יעצט, קומט דאך אויס אז איך זיץ יעצט אין א נייע פלאץ, איז פאר דעם זאגט די גמרא אזוי, לדברי האומר האוכל אוכל בשני מקומות, לפי ר' שמעון וואס ער האט גע'טענה'ט אז דו ווילסט עסן אויף צוויי פארשידענע פלעצער דיין קרבן פסח, געזונטהייט קענסטו גיין, אויב אזוי זאגט די גמרא אזוי, לדברי האומר האוכל אוכל בשני מקומות, אוכלין קען זיי ווייטער עסן, הגם ווי זיי זיצן יעצט איז געווארן א נייע פלאץ, ווייל דו זעסט דאך דא יעצט אסאך גרעסערע ווענט, די גאנצע צימער געווארן אסאך גרעסער, הייסט עס ווי א פרישן פלאץ, אויב אזוי אוכלין קענסטו ווייטער עסן. איי טענה אפשר זענען זיי געווארן א נייע חבורה, תירוץ איז ניין, יעדער זיצט ווייטער פאר זיך, יעדער זיצט מיט זיין עולם צו זיך אליינס, סאו איין גרויסע חבורה ווערן זיי נישט, אבער א נייע פלאץ האב איך יא, אבער רבי שמעון האט דאך נישט קיין פראבלעם מיט א נייע פלאץ, אזוי ווי ער זאגט דאך על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, קען איך מאכן א פרישן פלאץ, כ'קען גיין עסן מיין קרבן אויף א פרישן פלאץ, אויב אזוי קען זיי ווייטער עסן דארטן. מה שאין כן לדברי האומר אין האוכל אוכל בשני מקומות, מה שאין כן לפי רבי יהודה וואס ער האט דאך געהאלטן דו קענסט נישט עסן איין קרבן פסח אויף צוויי פלעצער, קומט דאך אויס יעצט ווען דו ביסט געגאנגען עסן קרבן פסח האסטו אנגעהויבן צו עסן אויף איין פלאץ, יעצט די מחיצה איז אראפגעפאלן האסטו אויף איינמאל א נייעם פלאץ, אויב אזוי קען איך נישט עסן, אויב אזוי אין אוכלין קען איך נישט עסן. דאס איז געווען די חידוש וואס באמת קומט אויס פון די הלכה למעשה צווישן רבי יהודה מיט רבי שמעון. איז יתיב רב כהנא קא פשיט ליה מפשט, רב כהנא האט דאס געהערט און ער האט געזאגט יא, סאונדס ווערי גוד, ווען די מחיצה הייבט זיך אן דארטן א נייע מחיצה, ס'ווערט יעצט געבויט א מחיצה מיטן עסן קרבן פסח, האב איך יעצט צוויי חבורות, און פארקערט ווען די מחיצה פאלט אראפ האב איך א נייע צימער, און ער האט עס געזאגט יא, יתיב רב כהנא קא פשיט ליה מפשט יא, אזוי איז טאקע די הלכה. אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געזאגט צו רב כהנא ותיבעי לך, דאס וואלט געדארפט זיין א שאלה, וויאזוי קענסטו עס אננעמען אזוי קלאר, איבעויי סילוק מחיצה ועשיית מחיצה מי הוה כב' מקומות, וכב' חבורות דמי או לא, עס איז נישט אזא פשוט'ע זאך ווי דו זאגסט מיר יעצט, דו נעמסט אן די מינוט וואס איך האב ארויפגעלייגט א מחיצה, אוי יעצט איז געווארן צוויי חבורות. ווער זאגט? ווער זאגט דאס איז אזוי פשוט אז די מינוט וואס איך לייג א מחיצה יעצט מיטן עסן מאכט עס יעצט צוויי מחיצות? מאכט עס צוויי חבורות? זיי האבן אינטערעסע בכלל זיך סעפערעיטן איינס פונעם צווייטן? אקעי עס איז געשען א מחיצה אינמיטן אבער מאכט עס יעצט צוויי חבורות? די זעלבע זאך אויכעט ווען א וואנט פאלט אראפ דא, מיין מחיצה וואס איז געהאנגען דא פאלט אראפ, איך זיץ ווייטער מיין אייגענע פלאץ, איך האב נישט געטוישט מיין פלאץ, איז ווילסטו מיר זאגן ווייל די צימער איז יעצט גרעסער געווארן, די אוויר פון דעם פלאץ איז גרעסער געווארן, פארדעם דאס מאכט מיך יעצט זיצן אויף א נייע פלאץ? ווער זאגט דאס עפעס אזוי פשוט? אפשר קען איך קלערן אז נישט, אויב ס'איז נישט לכאו' איז נישטא קיין פראבלעם. אויף דעם זאגט די גמרא תיקו, ווייסט וואס, קען זיין טאקע, מ'איז נישט קלאר, ער האט עס אנגענומען פאר פשטות, מחיצה שטעלט זיך אויף, צוויי חבירות, מחיצה פאלט אראפ, א נייע צימער, זאגט ער ניין ניין ניין, ס'איז נישט אזוי פשוט דאס, טעיק איט איזי, זעהן מיר פון די גמרא ביסט גערעכט קען זיין טאקע תיקו, ס'איז טאקע א פראבלעם. איז געשטאנען די משנה הכלה הופכת את פניה, מ'האט געזאגט די כלה וואס זיצט צוזאמען מיט איר נייע משפחה, דרייסיג טעג פון די חתונה, קען זי זיך אויסדרייען און זי עסט צו איין עק, זאגט די גמרא מאי טעמא, וואס כאפסטו עפעס אן די כלה, וואס איז מיט זי? אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מפני שהיא בושה, פשוט, דאס איז די לייכטע פאל צו פארשטיין, ס'איז א נייע כלה, זי קומט צו איר שווער, שוויגער יעצט, זי זיצט מיט א נייע ציבור, יעדער קוקט זי אן, און זי שעמט זיך, אויף דעם זאגט די משנה, דאס איז די נארמאלע פאל, ווען א מענטש וויל זיך אויסדרייען און זאגן איך וויל נישט האבן באמת קיין שייכות מיט ענק, איך וויל זיין פאר מיך אליינס, אויף דעם זאגט די משנה יא ס'נישט קיין שום פראבלעם איך קען נעמען איין קרבן פסח אזוי ווי שיטת רבי יהודה זאגט איך קען נעמען איין קרבן פסח און זאגן איך בין מיט ענק איך מאך אליינס און עטס עסט פאר זיך אליינס אז ס'איז איין קרבן פסח שטערט מיר נישט איך קען נעמען איין קרבן פסח און זאגן איך מאך צוויי חבירות עטס עסט פאר זיך און איך עס מיך פאר מיך. דערציילט די גמרא א מעשה, רב הונא בריה דרב נתן איקלע לבי רב נחמן בר יצחק. איז אמרי ליה האט מען געזאגט צו רב הונא, מה שמך? וואס איז דיין נאמען? ער איז נישט געווען באקאנט, ער איז געווען אסאך יונגער, האט מען אים געפרעגט מה שמך וואס איז דיין נאמען? אמר להו האט רב הונא געענטפערט, רב הונא, מיין נאמען איז רב הונא. אמרי האבן זיי געזאגט, ניתיב מר אפוריא, קום זעץ דיך אויפן קאוטש. דאס הייסט, ער האט געזאגט רב הונא, פארשטאנען ס'איז א חשוב'ער מענטש, האט מען אים געאפערט די קאוטש, עפעס א חשוב'ער בענקל, נישט סתם עפעס א באנק אדער זיצן אויפן ערד, ניין, מ'האט אים געגעבן עפעס א חשוב'ער באנק, א באנק, וואס ס'איז געווען נאר, עפעס א גאס, א קאוטש. איז יתיב האט ער זיך געזעצט דארטן.

יעצט איז געווארן אביסל היימיש דארט די מצב, און מען האט געפרעגט רב הונא, אמ, לאמיר דיר פארשטיין ווי דו האסט זיך דא אויפגעפירט, זאגט די גמרא אזוי, אמרי ליה האט מען געזאגט צו אים, ערשטנס וואס איך וויל דיר פרעגן איז אזוי, מאי טעמא קרית לך רב הונא, איך פרעג דיר דיין נאמען, אנשטאט צו זאגן דיין נאמען איז הונא, זאגסטו מיר רב הונא, דו לייגסט צו דעם ווארט רב, זייט ווען רופט זיך א מענטש אליינס איך בין רב הונא, איך לייג צו א רב צו מיין אייגענע נאמען? אמר להו האט ער געזאגט זאלסטו וויסן, בעל השם אני, דער נאמען גייט שוין מיט מיך יארן לאנג, זייט אלס קליין קינד רופט מען מיך שוין רב הונא, דאס איז א חלק פון מיין נאמען, איך האב נישט געמיינט עפעס א גאווה פון דעם, נאר וואס, אזוי רופט מען מיך, רב הונא, איך האב אזוי בין איך צוגעוואוינט, דאס איז מיין נאמען אזוי רופט מען מיך. איז מאי טעמא, פרעגן זיי ווייטער, כי אמרי לך ניתיב אפוריא יתבת, פארוואס האסט דיך געזעצט, מ'האט געאפערט דיך א שיינע בענקל, א רבנישע בענקל, א קאוטש, האסט עס גלייך אנגענומען? וואלסט געדארפט זיצן אויפן באנק? האסט געדארפט זיצן אויפן ערד? פארוואס האסטו אנגענומען אזא שיינע בענקל גלייך? אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, פשוט, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. די הלכה איז, יעדע זאך וואס דער בעל הבית זאגט, דארף מען פאלגן, חוץ מצא. אבער יעדע זאך אז דער בעל הבית הייסט איך זאל זיצן דא, האב איך מיך געזעצט דא, כ'האב גארנישט געמיינט דערמיט. פרעגן זיי אים ווייטער, מאי טעמא כי יהבי לך כסא קבלת בחד זימנא, פארוואס האט מען דיך געאפערט א גלעזל, האסט עס גלייך אנגענומען? האסט געדארפט זאגן, נע, איך דארף נישט, ס'איז גוט, כאילו מסרב זיין, אביסל אפשופן, אנשטאט דו האסט געגאנגען, האסט גענומען דעם גלעזל, יא, שכוח, האסט גלייך מקבל געווען. אמר להו האט ער געזאגט, מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול, ווען פאסט עס צו זאגן? כ'וויל נישט זיך אביסל אפשטופן צו ווייזן כאילו הכנעה, דאס איז נאר ווען א קטן סתם איינער קומט דיך אפערן, אבער ס'איז א גדול, דו האסט מיר געאפערט אזא גלעזל, די גדול דא פון די שטוב, וויאזוי קען איך אראפזאגן? מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. פרעגט אים ווייטער, מאי טעמא אשתיתיה בתרי זימני, פארוואס ווען דו האסט עס געטרינקן, האסט געטרינקן, האסט אראפגעלייגט, האסט נאכאמאל געטרינקן, פארוואס בתרי זימני? אמר להו האט רב הונא זיי געזאגט דתניא פשוט, השותה כוסו בבת אחת, אונז האבן געלערנט אז איינער וואס טרינקט זיין גלאז אין איינמאל, הרי זה גרגרן, איז א זויפער. שניים דרך ארץ, צוויי איז א דרך ארץ, שלושה מגסי הרוח, איינער וואס מאכט מיט שלושה האלט ער זיך שטאלץ. איז שניים איז די ריכטיגע וועג צו טון, שניים איז דרך ארץ, איז פארוואס האב איך געטרינקען מיט צוויי מאל, פארשטייט זיך איך האב מיך געוואלט אויפפירן דעם ריכטיגן וועג, האב איך עס געטרינקען אין צוויי מאל. פרעגן זיי ווייטער מאי טעמא לא אהדרת אפך, בשעת האסט געטרינקן, האסט געטרינקן, האסט געקוקט צום עולם, האסט בכלל נישט געשעמט, האסט זיך אפילו נישט אוועק געקוקט, פארוואס? אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, ווייסט ווער דרייט זיך אויס, כלה הופכת פניה תנן, אונז האבן געלערנט די כלה דרייט זיך אויס, זי שעמט זיך, פארוואס זאל איך זיך מיך אויסדרייען, ס'איז נישט קיין דרך כבוד, נישט קיין נארמאלע וועג דאס צו טון, א כלה זי איז ניי דא אקעי וועט זי זיך אויסדרייען, אבער סתם אזוי מהיכי תיתי זאל איך זיך אויסדרייען, האב איך געטרינקען נארמאל. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, רבי ישמעאל ברבי יוסי איקלע לבי רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא, האט אים געזאגט אזוי, יהבו ליה כסא, מ'האט אים געגעבן א בענקל, קבליה בחד זימנא, ווייטער האט עס גלייך אנגענומען, ושתיה בחד זימנא, ווען ער האט עס געטרינקען, האט מען עס גלייך געגעבן א טרינק אין איינמאל. אמרי ליה, האט מען געזאגט צו אים, אמרי, לא סבר לה מר, השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן? דו נעמסט א גלאז, מ'האט דיך עס געגעבן, און גלייך געסט עס איין טרינק, די גאנצע גלאז גייט אראפ. דו ווייסט דאך עס הייסט דאך א גרגרן איינער וואס טרינקט אין איין מאל איז דאך א גרגרן. אמר להו האט ער געזאגט צו זיי לא אמרי בכוסך קטן דאס איז נישט געזאגט געווארן מיט דיינע קליינע גלעזלעך ויינך מתוק ס'איז אזא זיסע וויין וכריסי רחבה איך בין אזוי ברייט פאר אזא גרויסע מענטש ווי מיך איך דארף שוין נעמען צוויי מאל, דאס הייסט ער איז געווען זייער גראב, ווי די גמרא דערציילט אז ער איז געשטאנען מיט א צווייטע תנא צוזאמען און אפילו א קו האט געקענט אדורכגיין פון אונטער דעם. פשט ער איז געווען אזוי גראב האט ער געזאגט פאר מיך אזא מענטש ווי מיך נעמען ניט צוויי מאל, אויף דעם איז עס נישט געזאגט געווארן אז איך הייס אזוי ווי א גרגרן. ענדיגט די גמרא צו און זאגט די גמרא אמר רב הונא זאגט רב הונא בני חבורה נכנסין בשלושה ווען מען גייט דא עסן צוזאמען און איך נעם א שמש, איך נעם א גאנצע חבורה די עולם נעמט זיך א שמש זיי זאלן זיך באדינען, איז די הלכה איז בני חבורה נכנסין בשלושה, ערשט ווען עס קומט דריי מענטשן אריין צוזאמען, דאס הייסט שוין א חלק פון די חבורה האט אנגעהויבן צו עסן, יעצט קען מען זיך גיין נוצן מיטן שמש, ויוצאין אפילו באחד, אבער ביים ארויסגיין קען זיי ארויסגיין סעפערטלי, דאס הייסט טאמער איך האב צופיל איינצלנע מענטשן וואס ער מוז באדינען, ווערט זיין ארבעט אסאך שווערער, איז האב איך שוין דריי מענטשן וואס קומען אן, אקעי, דאס הייסט שוין א עולם און יעצט קען די שמש אנהייבן צו באדינען, יעצט הייבט זיך אן זיין חיוב, זיין דזשאב הייבט זיך יעצט אן. אבער בשעת'ן ארויסגיין שטערט מען נישט אז ס'בלייבט שוין נישט קיין דריי מענטשן, נאר שטאטליך איינער נאכ'ן צווייטן גייט ארויס, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. אמר רבה, זאגט רבה, והוא דעייל בעידנא דרגילי למיעל, ס'מוז אבער זיין אז דו קומסט אריין אויפ'ן צייט ווען מ'האט אפגעמאכט, ס'הייסט מ'האט אפגעמאכט מיט'ן שמש, כ'ווייס, אכט אזייגער איז נאכטמאל, פון אכטע ביז ניינע וויל איך זאלסט קומען באדינען, מוז זיין אז דו קומסט אריין בערך אכט אזייגער, דו קענסט נישט אנקומען דארטן פינף זעקס אינדערפרי נאכמיטאג, און זאגן אה הייב מיך אן צו באדינען, דאס איז נישט וואס מען האט אפגעמאכט, די זעלבע זאך ווען מען גייט ארויס, ווען מען קענסט נישט סתם שלעפן דא די סעודה און זאגן אה ס'איז געווען דריי, צוויי איז נאר ארויסגעגאנגען, איך בלייב מיך דא, איך עס מיך, איך האב א שמש, העלף מיך באדינען, ס'מוז זיין ווידען נארמאל רעינדזש. נאך א זאך, והוא דרגש בהו דיילא אויך ס'מוז זיין מען האט קלאר אפגעמאכט מיטן שמש פונקטליך וואס מען עקספעקט פון אים. אמר רבינא זאגט רבינא, ונותנין שכר דמים, די וואס גייען ארויס, דאס הייסט זיי האבן שוין געענדיגט די סעודה, איז זיי זענען די וואס באצאלן דעם שמש. און נאך א זאך זאגט ער וצריך האחרון להוסיף דמים, די לעצטע דארפן געבן א טיפ, אזוי ווי אונז ווייסן מיר, מען געבט א טיפ צולייגן, ביסט געווען די שמש דא, ס'איז אלץ פיין געווען, דא האסטו א טיפ. אויף דעם זאגט די גמרא ולית הלכתא כוותיה, אבער די הלכה איז נישט אזוי ווי אים, מען דארף זיך נישט פירן אזוי, מען דארף נישט געבן קיין טיפס, די לעצטע וואס גייען ארויס נישט די דווקא מוזן זיין די וואס צאלן, אזוי מען האט אפגעמאכט, דאס איז די וועג וואס מען דארף זיך פירן. מיט דעם האבן מיר יעצט געענדיגט דעם זיבעטן פרק פון די מסכתא הדרן עלך, פרק כיצד צולין. יעצט געענדיגט דעם פרק כיצד צולין.